מלכים בית פרק ט ו, היינטיגע פרק לערנען וועגן אסאך מלכים, בעיקר וועגן מלכי ישראל אבער אויך מלכי יהודה, איז דא אסאך מלכים איינס נאכן צווייטן, נישט געווען קעניג פאר א לאנגע צייט, מען זעט דא נאך די סוף פון בית יהוא אונז לערנען דא אין דעם פרק איז נישט געווען קיין שום בית מלוכה וואס האט זיך שטארק מיישב געווען אין מלכות ישראל און בכלל די מצב איז געווארן ערגער און ערגער מיט ארם און אשור ביז די גלות פון אשור וואס איז געשען סוף ימי מלכות ישראל די לעצטע פאר מלכים זענען געווען זייער שוואך און אויך אין בית יהודה נישט געווען אסאך בעסער הגם שפעטער נאך דא יא גוטע צייטן אין יהודה אביסל. אז קודם לערן אונז וועגן עזריה בן אמציה מלך יהודה עזריה בן אמציה איז געווען די קעניג אין שנת זיבן און צוואַנציק צו ירבעם די אלע חשבונות פון יארן זענען זייער שווער מ'דארף זיי מיישב זיין על כל פנים דאס איז געווען די מלך און ער איז געווען אזוי ווי רוב מלכי יהודה בעצם שטייט דא אין די תקופה געטון ישר אזוי ווי זיין טאטע אמציה נאר איין זאך איז געבליבן וואס ער האט נישט געטון ריכטיג הבמות לא סרו ער האט נישט אוועק גענומען די במות דער עולם האט נאך אלץ גע'שחט'ן אין במות איין זאך א אינטערסאנטע מעשה געווען געשעהן מיט דעם עזריה עס שטייט נישט דא קלאר וואס איז געשעהן אין דברי הימים איז דא מער פרטים וועגן דעם איז געווארן א מצורע די אייבערשטער האט אים געגעבן א נגע א צרעת און ער איז געזעצן אין בית החפשית עס הייסט טייטש די חכמים טייטשן געווען חפשי מן המלוכה ער איז געווארן פטור עס הייסט און דער מצורע האט נישט געקענט זיין געהעריג דער מלך, זיין זון יותם האט מער געפירט די מלוכה, ער האט שופט געווען און געפירט די שטוב, ער איז געווען בית החפשית זייט וויבאלד ער איז געווען א מצורע, אין דברי הימים שטייט ער איז געווארן א מצורע ווייל ער האט געוואלט מקריב זיין קטורת אויף די מזבח. און שוין, ווער ס'וויל קוקן מער קען קוקן אין ספר דברי הימים, ער איז געשטארבן, נאך אים איז געווארן זיין זון יותם, וואס ער איז שוין געווען געפירט רביסטעווע, שוין געפירט מלוכה ביים טאטע'ס בחייו, איז ער געווארן שפעטער. גייען אונז צוריק צו מלכות ישראל, אונז האבן געלערנט ס'איז געווען ירבעם בן יואש בן יהוא, נאכדעם איז זיין זון ער איז געשטארבן איז געווען זכריה ער איז געווארן זיין זון איז געווארן דער קעניג זעקס חדשים סך הכל איז געווען דער קעניג ער איז געווען די זעלבע ווי אלע אנדערע געטון אלעס כאשר עשו אבותיו נישט אפגעלאזט חטאת ירבעם בן נבט, און איז געקומען שלום בן יבש נאך איינער עפעס א א צווייטע מענטש איז געקומען ער האט קושר געווען געמאכט א קאנספירסי קעגן אים ער האט אים געהארגעט קבל עם, ס'הייסט ברבים בציבור האט אים געהארגעט און ער איז געווארן דער קעניג נאכדעם. בקיצור ווער ס'וויל קוקן ווייטער קען ווייטער קוקן אין ספר דברי הימים, און סך הכל פירט דער פסוק אויס ס'האט זיך ס'האט זיך מקוים געווארן דבר השם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט וועגן יהוא אז בני רביעים מ'געדענקט די נבואה פאר יהוא איז געווען אז פיר דורות זאלן זיי אים זיצן על כסא ישראל און טאקע דער זכריה בן ירבעם בן יואש בן יהוא קומט אויס פיר דורות האט ער געהאט מלכים און דאס איז געווען די לעצטע שלום בן יבש האט אים געהארגעט און געווארן דער קעניג אנשטאטס אים. גייען אונז צו די מעשה פון שלום בן יבש, ער איז געווארן דער קעניג בשנת שלושים ותשע לעוזיה, א סך הכל איין חודש איז ער געווען קעניג אין שומרון, די סענטער פון מלכות יהודה, מלכות ישראל סארי, און ס'איז געקומען מנחם בן גדי, ער גייט זיין דער נעקסטער קעניג, ער האט געהארגעט שלום בן יבש, ער איז געווארן דער קעניג אנשטאטס אים, ווער ס'וויל קוקן מער דיטעילס סיי פון שלום ווי ער האט געהארגעט זכריה בן ירבעם, קען קוקן ווייטער אין ספר דברי הימים, און מנחם איז געווארן דער קעניג האט ער געווען כובש געווען אדער געהאט א מצליח געווען אין מלחמה קעגן תפסח, און פון תרצה פארוואס ווייל ס'איז געווען עפעס א שטאט דארט א דיטעיל כי לא פתח ער האט געקלאפט כאילו אויפן שטאט זיי געבט אייך איבער בשלום זיי האבן נישט געקומען האט ער זיי געהארגעט און ער האט זיי כל ההרותיה בקע די טראגעדיגע פרויען האט ער צובראכן בקיצור ער האט מצליח געווען עפעס א מלחמה. שוין דער נאכ- נעקסטע קעניג פון מלכי ישראל איז געווען דער מנחם בן גדי ער ווייטער ויעש הרע בעיני השם אזוי ווי אלע אנדערע אויף שלום בן יבש דרך אגב שטייט נישט ויעש הרע אפשר פשוט ער איז געווען א קעניג נאר א חודש נישט געווען קיין סך יעצט דא הייבט זיך אן די צרות ערנסטע צרות מיט מלך אשור פול דער קעניג פון אשור איז געקומען צו כובש זיין כאילו ארץ שומרון און ארץ ישראל און מנחם האט אים געגעבן אסאך געלט טויזנט כיכר כסף אז ער זאל זיין מיט אים ער זאל נישט שטערן פאר די אידן אפשר האט ער אים געלט כאילו געגעבן, ער האט געוואלט ער זאל זיין אויף זיין זייט, און מנחם האט געמאכט א גרויסן טעקס, יעדע איינער דארף געבן פאר מלך אשור פופציג שקל א יאר, פאר יעדע מענטש, בקיצור, ממילא מלך אשור איז טאקע געבליבן אויף זיין זייט, ער האט נישט איינגענומען ארץ ישראל, און שוין, די ענד פון סיפור מנחם, מ'קען קוקן ווייטער אין ספר דברי הימים. נאך מנחם איז געווען. ער איז געשטארבן נארמאל געווען צען יאר קעניג נאך אים איז געווארן פקחיה בן מנחם זיין זון האט ירש געירשנט זיין מלוכה ער איז געווען א רשע ווייטער לא סר מחטאות ירבעם און ס'איז געווען איינער אנדערשט האט זיך קאנספיראסי קעגן אים פקח בן רמליהו זיין שליש זיין באדינער זיין איינע פון זיינע גענעראלן האט אים געהארגעט בשומרון בארמון בית המלך צוזאמען מיט

יעצט גייען אונז צוריק צו יהודה, אונז האבן געלערנט אין יהודה איז געווען א גאנצע צייט עוזיהו אדער עזריה, נאכדעם ווען ער איז געשטארבן איז געווען יותם זיין זון איז געווארן דער קעניג אין פֿינף און צוואַנציק יאר איז געווען זעכצן יאר קעניג, זיין מאמע האט געהייסן ירושה בת צדוק, ער איז געווען ווייטער אזוי ווי מלכי יהודה ויעש הישר, נאר חוץ פון די במות וואס איז געבליבן, נאך א זאך א גוטע זאך וואס ער האט געטון, ער האט געבויט שער בית ה' העליון עפעס א נייע שער פאר די בית מקדש האט ער צוגעבויט. און ווייטער ווער ס'וויל קוקן נאך קען קוקן ספר דברי הימים אין זיינע צייטן איז שוין געווען צרות אין יהודה די אייבערשטער האט אנגעהויבן שיקן רצין מלך ארם און פקח פקח בן רמליהו ביידע האבן גערודפט יהודה עס איז שוין געווארן שוואכער די מצב און ער איז געשטארבן זיין זון אחז איז געווארן דער קעניג נאך אים